אורייתא! מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף ל"א עמוד א', לאמיר אנהייבן גאנץ אונטן ביי די משנה דף ל עמוד ב', זאגט די הייליגע משנה, נכרי שהלווה את ישראל על חמצו, א גוי האט פארבארגט געלט פאר א איד על חמצו, דאס הייסט, דער גוי האט געגעבן פאר'ן איד געלט, און דער בעט פונעם איד, דו גיב מיר א משכון, טאמער דו גייסט מיר נישט צוריק צאלן וויל איך דאך נישט פארלירן מיין געלט סאו איך בעט עפעס א משכון פון דיר. איז דער איד געט דעם גוי א משכון חמץ. איז די שאלה איז יעצט מוצאי פסח מעג איך הנאה האבן פון דעם ברויט אדער ניין איך טאר נישט קיין הנאה האבן פון דעם ברויט. אויף דעם זאגט די משנה אחר פסח מותר בהנאה נאך פסח מעג איך האבן הנאה. אזוי ווי מ'האט לכאורה פשטות געלערנט אין די פריערדיגע משנה טאמער די גוי האט דיין חמץ אויב אזוי פשט ס'ליגט ברשותו, ווי רש"י האט פארשטאנען אז דא ליגט עס אין זיין רשות, אזוי ווי די גמרא גייט זאגן טאקע במסקנא, און ממילא קומט אויס די גוי האט גארנישט פאלש געטון האלטן חמץ, אויב אזוי קומט אויס אז מעג איך מוצאי יום טוב האבן הנאה פון דעם חמץ. אבער וישראל שהלווה את נכרי על חמצו, וואס איז אויב ס'איז געווען פארקערט, די איד האט פארבארגט געלט צום גוי, און די גוי האט געגעבן פאר'ן איד א שטיקל חמץ, דא האסטו מיין חמץ דאס איז מיין משכון, אויף דעם זאגט די משנה, אחר פסח אסור בהנאה, מוצאי פסח, דעמאלטס איז אסור בהנאה, היות די איד האט חמץ פונעם גוי, די, למעשה די חמץ ליגט דאך ביים איד, און ממילא די איד קען דאך נישט האבן קיין חמץ ביי זיך אינדערהיים, און ממילא מוצאי פסח איז די חמץ אסור בהנאה. זאגט די גמרא, איתמר האבן מיר געלערנט, בעל חוב, אביי אומר למפרע הוא גובה, ורבא אומר, מכאן ולהבא הוא גובה. דאס הייסט אזוי, איך ווייס א בעל חוב, ראובן למשל האט געבארגט פון שמעון, ער האט געבארגט א' ניסן, בתנאי אז ער גייט אים צוריק צאלן ל' ניסן. איז יעצט קומט אויס, ער זאגט טאמער איך צאל דיר נישט צוריק, דעמאלס האסטו דא א שדה, די שדה וועט זיין דיינס אנשטאטס די הלוואה וואס דו האסט מיר געגעבן. איז יעצט די שאלה איז, דער משכון, אדער נישט משכון, דער דער פעלד דא וואס ער איז משעבד צום מלווה, פון ווען באקומט דער מלווה דעם שדה? פון ווען ווערט עס זיינס? איז עס גלייך יעצט ווען איך געב דיר די הלוואה, און דו זאגסט מיר דער פעלד איז משועבד צו מיך, פשט איז פון יעצט שוין דער פעלד מיינס, אדער ניין, זאג איך, ערשט אין דרייסיג טעג, טאמער דער לווה צאלט נישט צוריק, דעמאלטס וועט דער שדה אריבערגיין צום מלווה. דאס הייסט די שאלה איז, איז עס פון יעצט אדער איז עס ערשט פון שפעטער? אויף דעם זאגט די גמרא דאס איז די מחלוקת, אביי אומר למפרע הוא גובה, אביי אבער זאגט אז ווען די מלווה קומט שפעטער צום לווה און ער זאגט קוק הער דו האסט מיר נישט געצאלט איך וויל האבן דיין שדה, זאגט ער אז די שדה ווערט יעצט זיינס למפרע שוין צוריק גלייך פון א' ניסן דאס איז שוין געווען די פעלד פון די מלווה. ורבא אומר ניין, מכאן ולהבא הוא גובה, רבא זאגט ניין, וואס עפעס? יעצט ל' ניסן ווען די לוה האט נישט צוריק געצאלט זיין חוב, און די שדה גייט יעצט אריבער צום מלווה, יעצט ווערט עס זיין שדה, אבער ביז יעצט האט עס אייביג באלאנגט צום מלווה. איז זאגט די גמרא אזוי, כל היכא דאקדיש לוה וזבין לוה כולי עלמא לא פליגי דאתי מלווה וטריף ואתי מלווה ופריק, איז זאגט אזוי, דאס איז קלאר, טאמער אין די מין טיים, לאמיר זאגן כ' ניסן איז די לוה געגאנגען, ער האט פארקויפט דעם פעלד, האט ער געזאגט בעצם פאר דעם מלווה דא האסטו די פעלד, דאס וועט זיין משועבד צו דיך אויב איך צאל נישט צוריק דעם חוב, און כ' ניסן איז ער געגאנגען האט פארקויפט דעם פעלד, אדער כ' ניסן איז די לוה געגאנגען און האט מקדיש געווען דעם פעלד, אויף דעם זאגט די גמרא כולי עלמא לא פליגי אז ער איז נישט בכח צו גיין פארקויפן, ער איז נישט בכח צו גיין מקדיש זיין זיין פעלד, אז דו האסט משעבד געווען דיין פעלד, דו האסט געזאגט אז די פעלד וועט זיין מיין משכון כאילו, אז דאס בין איך משעבד אויפן חוב, קענסט דו לוה עס אוודאי נישט גיין עס גיין מקדיש זיין, און אוודאי קענסטו עס נישט גיין פארקויפן, און ממילא טאמער האט עס יא פארקויפט, אויב אזוי קען גיין די מלווה, ס'געקומען ל' ניסן, ער האט נישט צוריק געצאלט דעם געלט, גלייך קען ער עס צוריק נעמען, די זעלבע זאך איז אויך מיט הקדש, ואתי מלווה ופריק, ער קען גיין די מלווה צו הקדש און עס צוריק נעמען, נאר וואס ער דארף אביסל צוצאלן. דתנן, מוסיף עוד דינר ופודה את הנכסים האלו, דער מלווה, ווען ער קומט יעצט צו הקדש און ער זאגט, קוקטס אהער, לוה האט ענק טאקע געגעבן דעם דעם פעלד, ער האט עס טאקע מקדיש געווען, אבער למעשה האט ער עס משעבד געווען צו מיך, און ממילא איז ער נישט געווען בכח בכלל דאס מקדיש צו זיין, איז דער קען עס דער מלווה יעצט צוריק נעמען. נאר וואס, ער מוז עפעס צולייגן, עפעס געלט מוז ער צולייגן צו הקדש כדי עס פודה זיין צו זיך, כדי עס זאל נישט אויסזען אז א מענטש איז פודה א זאך פון הקדש אנע גארנישט צאלן. אבער דאס איז קלאר אז די לוה איז נישט בכח עס נישט צו פארקויפן און עס נישט מקדיש צו זיין. נאר וואס כי פליגי, ווען איז די מחלוקת, דזבין מלווה וקדיש מלווה. די שאלה איז פארקערט, אויב די מלווה איז געגאנגען און ער האט עס מקדיש געווען כ' ניסן, אדער ער האט עס פארקויפט כ' ניסן, אלדאס זאגט ער אזוי, איך ווייס מיין לוה וועט נישט האבן קיין געלט, איך ווייס ער וועט נישט קענען צוריקצאלן, און ממילא איך ווייס די פעלד וועט זיין מיינס, איז געגאנגען דער מלווה און האט געזאגט ווייסט וואס, איך בין עס מקדיש, כ' ניסן איז ער געגאנגען און האט געזאגט איך בין מקדיש דעם פעלד, אדער כ' ניסן איז ער געגאנגען און געזאגט איך גיי פארקויפן דעם פעלד, און די שאלה איז יעצט זאג איך די מלווה, יא ס'איז טאקע דיין פעלד, פארוואס ווייל איך זאג למפרע ווערט עס דיין פעלד, אויב אזוי קומט אויס אז די גאנצע הקדש וואס דו האסט געמאכט, אדער די פארקויף וואס דו האסט געמאכט איז א גוטע פארקויף, ווייל למעשה למפרע קומט אויס אז כ' ניסן איז געווען די פעלד דיינס. מה שאין כן אויב זאג איך אז ניין, ווען ווערט עס די מלווה'ס פעלד, דאס איז ערשט ווען די לוה האט נישט געצאלט, ס'הייסט ערשט נאך ל' ניסן גייט אריבער, דעמאלטס ווערט די פעלד פאר מלווה, קומט דאך אויס אז למעשה ווען די מלוה האט יעצט מקדיש געווען, ווען די מלוה האט עס יעצט פארקויפט, האט ער גארנישט געטון ווייל עס איז נישט זיינס, און ממילא איז די גאנצע זאך נישט חל. איז דאס איז די גמרא מסביר, אביי אמר למפרע הוא גובה, און ממילא כיוון דמטא זמניה ולא פרעיה איגלאי מילתא למפרע דמעיקרא ברשותיה הוה קאי, און ממילא קומט אויס למפרע אז שטעלט זיך אויס אז די פעלד איז געווען זיינס, און ממילא ושפיר אקדיש ושפיר זבין, האט עס גוט מקדיש געווען און האט עס גוט פארקויפט, ווייל עס קומט אויס ווען די מלווה ווען ער האט עס מקדיש געווען ווען ער האט עס פארקויפט, למפרע איז עס דאך געווארן זיינס, אז ס'איז למפרע זיינס ווען איך האב עס מקדיש געווען האב איך געמאכט א גוטע זאך. ורבא אמר, רבא זאגט ניין, מכאן ולהבא הוא גובה, פארקערט, ווען דער מלווה קומט עס יעצט נעמען, ווען נעמט ער עס? דאס איז דווקא ל' ניסן, אויב אזוי קומט אויס, אויב אזוי די גאנצע קידושין, די גאנצע פארקויף וואס איך האב געמאכט איז גארנישט ווערד. רבא איז מסביר פארוואס, ווייל כיוון דאילו הוה ליה זוזי הוה מסלק ליה בזוזי, דער לווה וואלט ער געהאט דעם געלט, און ער וואלט געגאנגען צום מלווה, איך האב געבארגט טויזנט, דא האסטו צוריק טויזנט, אויב אזוי, קלאר אז וואס? הוה מסלק ליה בזוזי, דא האסטו דיין געלט און גיי דיך לחיים ולשלום, די פעלד בלייבט צוריק מיינס, אדער ס'איז קיינמאל נישט געווארן דיינס, און ממילא איך האב דיר געצאלט דיין חוב, אויב אזוי גיי דיך. און ממילא אישתכח דהשתא קא קני, ממילא זאגט רבא קומט דאך אויס, היות דו זעסט דאך, די לווה האט א ברירה יענעם צו פארשיקן מיט געלט, זעסטו דאך אז די מלוה האט קיינמאל נישט קונה געווען דעם פעלד, נאר די מלוה גייט נאר באקומען דעם פעלד ל' ניסן טאמער די לוה קען נישט צוריק צאלן, און ממילא איז זאגט רבא אז די גאנצע פארקויף, די גאנצע קידושין איז גארנישט חל, און ממילא וואס די מלוה האט געטוען איז גארנישט. פרעגט די גמרא. ומי אמר רבא הכי, האט דען רבא טאקע געזאגט אזוי, אז וואס אז די חל ווען גייט אריבער די פעלד פונעם לווה צום מלווה דאס איז נאר ביים סוף דאס איז ערשט ל' ניסן, איז דאס טאקע אזוי? והאמר רמי בר חמא, רמי בר חמא האט דאך געזאגט, ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות, ראובן האט פארקויפט א פעלד צו שמעון באחריות, דאס הייסט ראובן איז געגאנגען, ער האט גענומען זיין פעלד, ער האט עס פארקויפט פאר שמעון, ער האט עס געמאכט מיט אחריות, וואס מיינט אחריות? אחריות מיינט אז ראובן זאגט אז הגם איך האב מענטשן וואס איך בין זיי שולדיג צו זיי, און בעצם איך האב א בעל חוב, איך האב מיך מיין מלווה, נאך אלס זאגט ראובן, אז דו שמעון, דו קענסט זיין זיכער, דו קויפסט דעם פעלד, טאמער שמעון, טאמער, טאמער דו שמעון, איינער צונעמען דעם פעלד פון, צו פון דיך, דאס הייסט, טאמער דער מלווה וועט קומען צו דיך שמעון, וועל איך ראובן עס דעקן, סא דו זיי נישט געזארגט, דו קענסט קויפן מיין פעלד, טאמער איינער קומט עס צונעמען, איך וועל עס דעקן. וזקפן עליו במלווה, אבער דא איז געווען א קליינע טוויסט, וואס איז געווען, דער שמעון האט נישט געהאט קיין געלט, און ער האט אבער זייער שטארק געוואלט האבן דעם פעלד, האט ער געזאגט פאר ראובן, איך וועל דיר זיין שולדיג, דאס הייסט, איך קויף פון דיך דעם פעלד, איך געב דיר אבער נישט קיין געלט יעצט ווייל איך האב נישט קיין געלט, און איך וועל דיר צוריק צאלן, דאס הייסט אזוי, ראובן האט איינער וואס ער איז אים שולדיג, לאמיר אים רופן דער מלווה, יעצט ראובן איז אויכעט האט פארקויפט זיין פעלד צו שמעון וואס שמעון איז אים יעצט שולדיג געלט דאס הייסט שמעון איז שולדיג געלט צו ראובן און ראובן איז שולדיג געלט צום מלווה אויף דעם זאגט די גמרא יעצט ומת ראובן יעצט וואס איז געשען איז ראובן ער איז געשטארבן ואתא בעל חוב דראובן און געקומען בעל חוב פון ראובן וטריף ליה משמעון איז יעצט דער מלווה געגאנגען צו שמעון און געזאגט הער קוק אהער דער ראובן וואס ער איז געשטארבן איז מיר שולדיג געלט, גייט צו צו שמעון און זאגט שמעון, דו צאל מיך. איז יעצט, ואתא שמעון ופייסיה בזוזי, איז געקומען שמעון און האט אים צוריק געצאלט מיט געלט. דאס הייסט, שמעון האט געמאכט א חשבון, איך בין דאך שולדיג געלט פאר ראובן פאר פאר דעם פעלד וואס איך האב געקויפט, יעצט ראובן איז דאך שולדיג פאר מלוה, איז פארוואס זאל איך נישט גיין נעמען געלט? אנשטאט איך זאל געבן מיין פעלד צו דעם מלוה, געב איך אים פשוט געלט, איך צאל אים אפ, מיט דעם האב איך אפגעצאלט די חוב וואס ראובן האט געהאט צו אים, און מיט דעם צאל איך אפ דעם חוב וואס שמעון האט געהאט צום ראובן. דאס הייסט, לאמיר דאס נאכאמאל קלאר מאכן, איז האב איך אזוי, די ערשטע מעשה איז געווען, איך האב געהאט ראובן האט פארקויפט א פעלד צו שמעון, יעצט ער האט עס אים פארקויפט באחריות, דאס הייסט ראובן גאראנטירט פאר שמעון אז טאמער איינער קומט צונעמען דעם פעלד פון דיר, זאלסטו וויסן שמעון קען זיין רואיג, איך העל עס דעקן. נאר וואס, דא איז געווען אביסל אנדערשט, דער שמעון האט נישט געהאט קיין געלט, און זאגט ער פאר ראובן, ראובן, איך נעם טאקע דיין פעלד, און שכוח דו האסט עס מיר פארקויפט באחריות, אבער די געלט וואס איך דארף דיך געבן פאר דעם פעלד, איך העל עס נאך געבן, עס וועט נאך קומען. איז יעצט וואס איז געשען איז, יעצט האב איך דא אזוי, ראובן איז שולדיג פאר מלוה, און שמעון איז שולדיג פאר ראובן. איז יעצט וואס איז געשען איז אז ראובן איז געשטארבן. איז קומט יעצט די מלוה און ער וויל האבן זיין געלט צוריק. איז וואס טוט ער? יעצט ער האט דאך דא א פעלד וואס ער קען עס ארויס נעמען, און ממילא גייט די מלוה צו שמעון און ער נעמט אים דעם פעלד פון אים, און ער זאגט שמעון, שמעון זאלסטו וויסן ראובן איז מיר געווען שולדיג געלט, די פעלד איז דאך געווען משועבד צו מיך, יעצט וואס ראובן איז געשטארבן און קען מיר נישט צוריק צאלן וויל איך נעמען דעם פעלד צו מיך. זאגט שמעון אים נאו פראבלעם, אבער אנשטאט זאלסט נעמען מיין פעלד, איך האב ליב מיין פעלד, איך וויל האלטן מיין פעלד, וואס איך וועל טון איך וועל דיר געבן קעש, איך וועל דיר געבן מזומן, איך וועל דיך אפצאלן דיין חוב, און יעצט מיט דעם וואס איך צאל דיין חוב, טראכט שמעון טו איך צוויי זאכן אויף איינמאל, ערשטנס, פארדין איך אז איך האב מיך מיין פעלד די חוב פון ראובן צו די מלוה איז אפגעצאלט ווייל די מלוה האט באקומען זיין געלט און די חוב וואס שמעון האט צו ראובן איז אויך אפגעצאלט מיט דעם וואס איך צאל די חוב פון ראובן זאגט טראכט זיך שמעון פטר איך זיך דעם פארקויף וואס איך האב קיינמאל נישט געצאלט וועל איך אזוי צאלן פאר ראובן איז יעצט זאגט די גמרא דינא הוא דאתו בני ראובן יעצט קענען קומען די קינדער פון ראובן ואמרי ליה לשמעון זאגן זיי צו שמעון איים סארי, אנן מטלטלי שבק אבוך גבך. אונזער טאטע, בעצם ביי דיך האט ער נאר געלאזט מטלטלי, דאס הייסט ער האט איבערגעלאזט א חוב וואס אויף דעם דארפסטו אונז צאלן. יעצט מטלטלי דיתמי לבעל חוב ולא משתעבדי. אבער דעם מטלטלים, די געלט וואס דו שמעון דארפסט צו אונז יורשים צאלן אויף דעם וואס דו האסט נאך נישט געצאלט דעם פעלד, די געלט דארפן אונז נישט איבערגעבן שפעטער צום מלווה. פארוואס? ווייל ווען די מלווה קומט צו אונז יורשים, און ער זאגט פאר די יורשים, קוקטס אהער, ענקער טאטע איז מיר שולדיג געלט, איז די הלכה איז, די מלווה קען נאר ארויסנעמען געלט פון די יורשים, טאמער די יורשים האבן קרקע. אבער טאמער די יורשים האבן נאר געלט, טאמער זיי האבן נישט קיין קרקע, זיי האבן נישט קיין נכסים, קען די מלווה נישט ארויסנעמען געלט פון די קינדער. און ממילא זאגן די קינדער צו שמעון, ס'איז זייער שיין אז דו האסט געצאלט די מלווה, אבער קוק אהער, אונז וואלטן קיינמאל נישט געדארפט צאלן צום מלווה, ווייל די טאטע האט נישט געלאזט קיין נכסים, די טאטע האט נישט געלאזט קיין קרקע, אויב אזוי קומט אויס, וואלט די מלווה געקומען צו אונז, וואלט ער געבעטן די געלט פון אונז, וואלטן אונז געזאגט איים סארי. אונז האבן נישט די געלט צו צאלן, אונז דארפן דיר נישט צאלן ווייל קיין נכסים איז נישט דא, קעש ארויסנעמען פון באנק דאס דארף איך נישט טון, אויב אזוי קענסט דיך גיין לחיים ולשלום. און ממילא טענה'ן די יורשים צו שמעון, דאס וואס דו האסט געצאלט צום מלווה האסט דו פשוט דערלייגט געלט, ווער האט דיך געבעטן צו צאלן צום מלווה. למעשה, זאגן די יורשים צו שמעון, דו האסט נאכנישט געצאלט פאר די פעלד צו אונז, אויב אזוי ווילן אונז יעצט אז זאלסט אונז צאלן די געלט וואס דו ביסט שולדיג צו אונזער טאטן. און ממילא קומט דאך אויס אז דער שמעון צאלט צוויי מאל. די קינדער טענה'ן און זאגן, קוק אהער, די מלוה וואלט פון אונז קיינמאל נישט ארויסגענומען געלט, און ממילא זאגן זיי צו שמעון די געלט וואס דו האסט געגעבן פארן מלוה, דאס האסטו אוועקגעווארפן, אבער דו ביסט אונז ווייטער שולדיג געלט, דו האסט נאכנישט געצאלט פאר דער טאטע פאר די פעלד וואס דו האסט געקויפט פון אים. ואמר רבא, זאגט רבא, אי פיקח שמעון, אויב שמעון איז א קלוגער, און וואס טוט ער? מגבי להו ארעא, זאגט ער אזוי, נאו פראבלעם, דא האבן ענק קינדער, דו ווילסט האבן געלט, דו ווילסט האבן דא עפעס פאר דיך, ווייל איך בין שולדיג צו ענקער טאטע, נאו פראבלעם, דא האסטו קרקע, והדר גבי לה מינייהו, און יעצט נעמט עס צוריק פון זיי. זאגט שמעון אזוי צו די קינדער, קינדערלעך, ענק ווילן האבן פאר די חוב וואס איך בין שולדיג צו ענקער טאטע, נישט קיין שום פראבלעם, דא האסט די קרקע. אבער יעצט קומט דאך אויס, שמעון זאגט צו די קינדער, אבער ענקער טאטע איז מיר שולדיג געלט, ווייל מען האט צוגענומען א פעלד פון מיך, און איך האב געגעבן געלט פאר דעם צו די מלוה, אויב אזוי נעמט ער דעם פעלד און יעצט האבן ענק דאך יא קרקע, אז יעצט האבן ענק קרקע נעם איך עס גלייך צוריק צו מיך. דאס הייסט, בשלמא ס'איז געווען פריער. פארדעם אויב וואלט יעצט פשוט געגעבן געלט פאר די קינדער איז זאגן די קינדער שקויעך ווי דו האסט געצאלט די מלווה אונז וואלטן קיינמאל נישט געהאט געצאלט פליז צאל אונז נאכאמאל איז אויב געט ער יעצט פשוט נאכאמאל געלט צו די קינדער צו די יורשים קומען אויס די יורשים זענען געדעקט געווארן אבער שמעון האט צוויי מאל אויסגעלייגט די געלט. און שמעון קען נישט קומען צו די יורשים און זאגן פאר די קינדער, איים סארי, איך האב יעצט אויסגעלייגט געלט פאר ענקער טאטע, מען האט מיך צוגענומען א פעלד וואס איך האב געגעבן פאר די מלוה, און ענקער טאטע איז מיר שולדיג געלט, ווייל די קינדער וועלן זאגן, איים סארי, אונז דארפן נישט צוריקצאלן פון פון מזומן, די איינציגסטע פלאץ וואס אונז דארפן צוריקצאלן איז פון קרקע. און ממילא זאגט רבא, אויב זענען זיי קלוג, וואס טוען זיי? זאגט דער שמעון גייט, ער גייט געבן פאר די יורשים נכסים, קומט דאך אויס די יורשים האבן יעצט יא נכסים, האט ער אפגעצאלט זיין חלק מיט דעם וואס ער דארף באצאלן פאר די פעלד, קומט אבער אויס די יורשים האבן יעצט נכסים ביי זיך, קומט שמעון זאגט מיר, העלא ענק זענען מיר שולדיג געלט, דיין טאטע איז מיר שולדיג געלט, ווייל מען האט מיר צוגענומען א פעלד, וואס איך האב עס אויסגעלייזט איך האב געגעבן געלט פאר די מלווה, אויב אזוי, יעצט האסטו קרקע, געב מיך עס צוריק. און ממילא קומט צו שמעון צוריק מיט זיין אייגענע פעלד. יעצט וואס איז די סברה? פארוואס קען איך טון אזא זאך? דאמר רב נחמן, רב נחמן האט געזאגט, יתומים שגבו קרקע בחובת אביהם, יתומים וואס האבן למשל גענומען, ראובן איז געווען זיי שולדיג געלט, האבן זיי גובה געווען פון ראובן א קרקע, דאס הייסט ראובן האט צוריק געצאלט צו די יתומים א חוב פון זייער טאטע, איז בעל חוב חוזר וגובה אותה מהן, קען יעצט קומען שמעון, וואס שמעון איז געווען די בעל חוב די מלווה פונעם טויטן מענטש קען ער נעמען די פעלד וואס די יורשים האבן יעצט באקומען, און ממילא קומט אויס ס'איז דא ממש די זעלבע זאך, און דערפאר קומט דאך אויס אז דער שמעון זאגט פאר די קינדער, דא האסטו דעם פעלד, דא האסטו יעצט קרקע, אז דו האסט יעצט קרקע, איים סארי דארפסטו מיר צוריק געבן ווייל דו ביסט מיר שולדיג געלט. זאגט די גמרא אזוי, אי אמרת בשלמא, אויב זאג איך זייער גוט למפרע הוא גובה, אז די פעלד וואס שמעון האט יעצט צוריק געגעבן פאר די יורשים, למפרע הוא גובה, פשט איז אז די פעלד בעצם שטעלט זיך אויס איז אייביג געווען ראובן'ס פעלד, ווייל איך האלט אז ס'גייט למפרע הוא גובה, מ'האט עס באקומען פון דעמאלטס אויף צוריק, אויב אזוי אמטו להכי חוזר וגובה אותה מהן, אויב אזוי פארשטיי איך זייער גוט פארוואס יעצט קען שמעון זאגן, איים סארי, דער טאטע איז מיר שולדיג געלט, ענק האבן א פעלד, די פעלד איז געווען דער טאטע'ס נאך בחייו ווייל איך זאג דיך למפרע הוא גובה, אויב אזוי געב מיך יעצט, צאל מיך אויף דעם. אבער טאמער זאג איך פארוואס דכמאן דגבו מחיים דאבוהון דמי, ווייל איך קוק אן די פעלד כאילו עס איז געווען דער טאטע'ס ווען דער טאטע האט נאך געלעבט, און ממילא פארשטיי איך זייער גוט פארוואס שמעון קען גובה זיין פון די פעלד. אלא אי אמרת, נאר אויב איר זאגט מכאן להבא הוא גובה, אבער אויב זאגסטו אז וואס מכאן להבא הוא גובה דאס הייסט אז שמעון האט געגעבן די פעלד צו די יורשים, איז קוק איך אן ווי היינט א יאר נאכדעם וואס די טאטע איז געשטארבן איז אנגעקומען א פעלד צו די קינד, און דו ווילסט יעצט אז דאס זאל דעקן די חוב וואס איז שוין געווען א יאר צוריק. לכאורה, אמאי חוזר וגובה אותה מהן, פארוואס קען נישט שמעון נעמען צוריק פון זיי? הא הוי כמאן דזבין יתמי נכסי דמי, ס'איז כאילו די יורשים וואלטן געקויפט נכסים נאכדעם וואס די טאטע איז שוין לאנג געשטארבן, נאכדעם וואס אלעס בעצם איז שוין מסודר, גייען די קינדער יעצט קויפן נכסים, ואילו קני יתמי נכסי, מי קא משתעבדי לבעל חוב, טאמער די יתומים, טאמער די יורשים קומען שפעטער און זיי ווערן רייך, זיי קויפן זיך נכסים, קען דער בעל חוב פונעם טאטע זאגן, אנטשולדיגט, ענק האבן נכסים, צאלטס מיר יעצט דעם חוב פונעם טאטן? אוודאי נישט! ווען קען איך זאגן אז דער בעל חוב קען קומען צו די יתומים און זאגן איך וויל האבן די געלט וואס דער טאטע איז מיר שולדיג, דאס אויב דער טאטע האט איבערגעלאזט נכסים, אויב אזוי קען איך יעצט קומען און נעמען פון די נכסים, ווייל דער טאטע האט דאך אויך שוין געהאט די נכסים. אבער אויב די קינדער קויפן פשוט א יאר שפעטער קויפן זיי נכסים, קען יעצט עפעס דער בעל חוב קומען צו די יורשים און זאגן, ענק האבן נכסים צאלטס מיר צוריק? אוודאי נישט. און ממילא, היות איך זעה דאך רבא האט געזאגט אז אי פיקח הוה, גייט דער שמעון נעמט זיינע נכסים געבט עס פאר די יורשים און שפעטער נעמט עס צוריק, מוז זיין אז רבא האט געהאלטן אז די נכסים וואס ער געבט עס פאר די קינדער איז למפרע למפרע באלאנגט עס יעצט צום טאטן, אויב אזוי קומט אויס דער טאטע האט איבערגעלאזט די נכסים פאר די יורשים, אז דער טאטע לאזט איבער נכסים פאר די יורשים, אויב אזוי קען שמעון עס גובה זיין יעצט. און ממילא זאגט די גמרא, זעסטו דאך פון דא, פון דעם וואס רבא האט געזאגט איך נעם די עצה, און איך גיי כפי שיטת ר' נחמן, אז איך קען יעצט גובה זיין פון דעם פעלד אויף א חוב, אויב אזוי זעה איך ס'מוז זיין ער האט געהאלטן אז למפרע, דאס, אז ס'קומט ארויף צוריק, און ממילא קוק איך אן די פעלד ס'האט באלאנגט צום טאטן כאילו פאר ער איז געשטארבן, בשעת מען האט ארויסגעגעבן די הלוואה, אויב אזוי קומט אויס די קינדער האבן געהאט נכסים, קען שמעון קומען זאגן, ענק האבן באקומען נכסים, צאלטס מיין חוב. און ממילא זאגט די גמרא לכאורה זעה איך דאך פון דא פון רבא אז רבא האלט אז ס'גייט למפרע און נישט אזוי ווי אונז האבן געוואלט זאגן אז רבא האלט אז ניין ווען די נכסים גייט צוריק צום מלווה איז עס נאר פון ווען די צייט ווען מ'האט צוריק געצאלט דעם חוב און נישט אלל דע וועי אויף צוריק. אויף דעם זאגט די גמרא ניין שאני התם זאלסטו וויסן דארטן איז אנדערש דאמר להו כי היכי דמשתעבדנא ליה לאבוכון משתעבדנא נמי לבעל חוב דאבוכון מדרבי נתן זאגט ער אזוי דאָרטן, פֿאַרװאָס קען שמעון זאָגן, אַז דו האָסט אין דעם פֿעלד, אָבער גיב מיך עס צוריק, װײַל ענק האָבן יעצט נכסים, איז נישט אַזױ, װי אונדז האָבן פֿאַרשטאַנען, װײַל ס'גײט למפֿרע. אין אמתן אַרײַן קען איך אָנקוקן דעם פֿעלד, כּאילו ס'איז געװאָרן פֿון יעצט זײערס. און ממילא, ס'גײט נישט צוריק אױף לשעבר, אַזױ װי רבֿא האָט טאַקע געזאָגט, אַז מע גײט נישט אױף מעיקרא, נאָר ס'איז אַלעס פֿון יעצט. איי פרעגסטו פארוואס שמעון קען קומען קען צוריק נעמען דעם פעלד יעצט פון די יתומים, פארוואס קען ער עס צוריק נעמען, זאגט ער פשוט אלס שעבודא דרבי נתן, זאגט ער אזוי, איך בין ענק שולדיג, אבער ענק זענען מיר שולדיג, דאס הייסט, אזוי ווי איך פארשטיי ביי שעבודא דרבי נתן, אז לאמיר זאגן ראובן איז שולדיג צו שמעון, און שמעון איז שולדיג צו לוי, איז ראובן מיט לוי קענען האנדלן דירעקט, מ'קען אויסלאזן דעם מיטלערן מענטש, זאגט שמעון, קוק אהער, איך בין ענק שולדיג, אבער ענק זענען מיך שולדיג. אויב אזוי לאמיר אויסלאזן די מיטלערע מענטש, איך האלט די נכסים ביי מיך, איך געב עס דיך נישט, איך געב עס נישט צוריק, ס'איז מיינס. און ממילא ארבעט עס פשוט אלס שעבודא דרבי נתן, ווי די מפרשים ביז אהן זאגן אז ווען רבא זאגט געב עס צו זיי נעם עס צוריק מיינט ער נישט טאקע דו מוזט עס פיזיקלי געבן שפעטער צוריק נעמען, נאר וואס, ער טענה'ט ס'איז דאך דא שעבודא דרבי נתן. איך בין דיך שולדיג, דו ביסט מיך שולדיג, אויב אזוי לאמיר עס פשוט האלטן ווי עס איז. און ממילא עס האט נישט צו טון מיט למפרע. אין הכי נמי נארמאל איז עס טאקע אז ס'גייט נאר פון יעצט און ווייטער. נאר דא אלס שעבודא דרבי נתן מוזן זיי עס געבן. און ממילא היות אלס שעבודא דרבי נתן מוזן זיי עס געבן אויב אזוי איז דאס די סיבה פארוואס רבא האט געזאגט מאך אזא שטיקל, געב זיי קרקע, נעם עס צוריק, און ממילא ווי די מפרשים זאגן עס מיינט נישט געבן און צוריק נעמען נאר פשוט האלט עס ביי דיך. וואס איז געווען די רבי נתן דתניא אונז האבן געלערנט רבי נתן אומר מנין לנושה בחבירו מנה פון ווי ווייס איך טאמער איינער איז שולדיג פאר זיין חבר א מנה וחבירו בחבירו שמוציאים מזה ונותנים לזה אז גלייך קען איך עס נעמען פון לוי און צוריק געבן צו ראובן תלמוד לומר ונתן לאשר אשם לו די תורה זאגט אונז ונתן לאשר אשם לו דאס רעדט זיך דארטן איז געווען א מענטש האט געהאט א תביעה אויף א צווייטן און ער זאגט ביסט מיר שולדיג געלט, יענער לייקענט אפ, ער זאגט ניין כ'בין דיר גארנישט שולדיג, שפעטער גייט ער מאכן א שבועה און ער זאגט ניין כ'בין גארנישט שולדיג, שפעטער איז ער מודה, אה ווייסט וואס, ניין ניין ניין כ'בין דיר יא שולדיג, ביסט גערעכט, כ'האב געמאכט א פאלשע שבועה, איז יעצט די הלכה איז מ'מוז צוריק צאלן, און מ'מוז צולייגן, מ'מוז ברענגען א קרבן, אבער די תורה זאגט ונתן לאשר אשם לו, די וועג וואס די תורה זאגט כ'דארף צוריק געבן פאר די מענטש וואס איז תובע פון מיך ונתן לאשר אשם לו, וואס איז די לשון לאשר אשם לו? און ממילא לערן איך אז נישט דער וואס ער איז אים שולדיג, נאר דער אשר אשם לו, צו וועם ס'קומט באמת, צו וועם די קרן באלאנגט צו, און ממילא אויב דער וואס איז תובע פון מיך האט א אנדערע וואס איז תובע פון אים, דעמאלס קען איך עס גלייך צוריק געבן צו יענעם און איך גיי עס נישט צוריק געבן צו דער וואס איז תובע פון מיך, און ממילא האב איך דא די זעלבע זאך, דער שמעון טענה'ט צו די יורשים, קוקט זיי, איך בין ענק שולדיג, ענק זענען מיך שולדיג, אויב אזוי לאמיר מאכן שעבודא דרבי נתן, און ממילא קומט עס גלייך צו מיך, און ממילא צו גיין אפפרעגן רבא דערמיט, דאס קען איך נישט טון. זאגט די גמרא ווייטער תנן, האט מען געלערנט, נכרי שהלוה את ישראל על חמצו, אויף דאס האבן מיר געהאט די ערשטע פאל אין די משנה, אז נכרי שהלוה את ישראל על חמצו, די נכרי האט פארבארגט געלט צום איד על חמצו, דאס הייסט דער איד האט אים געגעבן א שטיקל חמץ מיט דעם וואס ער האט אים פארבארגט די געלט, אויף דעם האט מען געזאגט, אחר פסח מותר בהנאה, איז מוצאי פסח קען איך האבן הנאה פון דעם חמץ, דער חמץ איז דאך געליגן יעצט, איז די גמרא האט נאכנישט פארשטאנען אז דער חמץ איז געליגן ביים גוי, נאר די גמרא האט פארשטאנען אז די גוי גיבט אים געלט, און דער איד זאגט אים, ווייסט וואס, איך האב הנאה, איך האב ביי מיך אינדערהיים א שטיקל ברויט, אדער איך האב ביי מיך וואס איך האב נאר וואס דו ווילסט האבן, דאס קענסטו האבן אויב איך צאל נישט צוריק מיין חוב. דאס הייסט די גמרא האט נישט פארשטאנען דערווייל אז די ברויט איז געגאנגען צום רשות פונעם גוי, און ממילא פרעגט די גמרא אזוי אי אמרת בשלמא למפרע הוא גובה, אויב פארשטיי איך זייער גוט אז ווען די גוי קומט נעמען דעם ברויט נעמט עס אויף צוריקוועגס, נעמט עס למפרע, קומט דאך אויס אמטו להכי מותר, אויב אזוי מותר בהנאה, פארשטיי איך זייער גוט פארוואס עס איז מותר בהנאה, פארוואס? ווייל דער גוי נעמט דעם ברויט טאקע מוצאי פסח, אבער מוצאי פסח שטעלט זיך אויס אז ערב פסח איז שוין געווען דער ברויט זיינס, און ממילא קומט אויס אז דער ברויט איז געווען די גאנצע צייט דעם גוי'ס ברויט. אלא אי אמרת מכאן ולהבא הוא גובה, אבער אויב זאגסטו אז מוצאי יום טוב ווען די גוי קומט אויף ווייזט זיין זיין געלט, און די איד זאגט אים איך האב נישט צו געבן געלט, נאר דא האסטו מיין חמץ, אמאי מותר בהנאה, אויב זאג איך אז אלעס איז נאר חל פון יעצט, אויב אזוי מהיכי תיתי זאל זיין בהנאה, לכאו' ברשותא דישראל הוה קאי, גאנץ פסח איז דאך געווען די ברויט ביים איד אינדערהיים, ער האט דאך געהאט א חיוב צו פארברענען, ער האט געהאט א חיוב אויך כאטשיג צו פארקויפן, ער האט גארנישט געטון דערמיט, איז יעצט ווייל איך געב עס מוצאי יום טוב, צום גוי, פאר חוב וואס איך האב געמאכט פאר יום טוב, זאל איך זאגן ס'איז מותר בהנאה? אויף דעם זאגט די גמרא ניין, הא כמעסקינן כשעריני אצלו, דא רעדט זיך עס אזוי ווי מען האט שוין פארשטאנען לכתחילה, אז דער גוי האט געגעבן פאר מיר דא האסטו דיין געלט, אבער ער האט גענומען גלייך א פיקדון און גענומען דעם חמץ צו זיך אינדערהיים, און ממילא היות ער האט שוין גענומען צו זיך אינדערהיים, פעלט גארנישט מער אין דעם, נאר עס איז בעצם שוין אזוי ווי דער חמץ פונעם גוי, און ממילא יעצט מוצאי יום טוב ווען ער צאלט אים נישט צוריק, איז פשט אז דער גוי האט שוין געהאט דעם חמץ ביי זיך א גאנצע צייט. און ממילא קומט אויס אז ס'איז מותר ביי הנאה. אויב ליגט עס ביי די איד אינדערהיים, די איד קומט מוצאי יום טוב צאלען, דא איך האב נישט די געלט, אבער דא האסטו מיין חמץ, דאס אוודאי, דאס העלפט נישט, אפילו האט ער עס געמאכט פאר א משכון, אבער אויב האט שוין געגעבן דעם חמץ צום גוי, און ס'ליגט ביים גוי, און דא האסט עס, אויב אזוי זאג איך אז דער חמץ איז די גוי'ס חמץ, און ממילא אויב אזוי זאגט די משנה זייער גוט אז וואס, מוצאי יום טוב זאלסטו וויסן ס'איז מותר בהנאה.